גערעדט דער ארץ פארשטייט נישט אז די פשטות הענין וואס שטייט אין חומש אז די עיקר שעבוד פון אידן איז געווען אז זיי זאלן מאכן צימענט אויף מאכן אויף מאכן ציגל מען האט זיי געארבעט זיי זאלן מאכן ציגל מאכן מאכן בריקס מאכן לבנים דערנאך דאס איז געווען דער מעין ארבעט משך כל היום אלע יארן פון דער שעבוד די גאנצע משך זמן השעבוד איז די מעין ארבעט איז געווען פשוט אויסארבעטן ציגל מאכן מאכן בריקס. שפעטער די עקסטרע שעות וואס איז געווען האט מען געמאכט אויכעט די בנינים מ'האט געבויט פיתום און רמסס דאס איז געווען נאר די בזמן הטפל עטליכע שעה און דערנאך ווייטער ביינאכט דאס נאך געווען נאכמער געווען טפל איז געווען בכל עבודתם בשדה יא דאס איז וואס איז דאס נוגע וואס איז דאס אזוי נוגע לענינינו וואס איז א חלק פון תורה מען דארף וויסן די ענינים אויכעט אבער וואס איז די גמרא זאגט אז אז די פסוק דערציילט אז וימררו את חייהם בחומר ובלבנים דער פסוק דערציילט אונז יעדע זאך וואס תורה זאגט איז א דבר נצחי ס'איז א הוראה לדורות. די תורה דערציילט אז וואס איז געווען דער עיקר שעבוד פון די אידן אין מצרים דאס געווען אין מאכן מאכן ציגל, וואס איז דאס וואס איז דאס נוגע? איז ער מסביר אז בכלל אז גלות הייסט עס אז פאראן א שעבוד וואס וואס קליפה וויל זיך וויל איז משעבד קדושה דאס איז די מצב פון גלות א קליפה וויל וויל אז א איד זאל נישט טון וואס א איד דארף טון בפשטות פארשטייט מען א קליפה פשוט וויל דער אייבערשטער וויל אז א איד זאל מקיים זיין תורה ומצוות און קליפה וויל דאס וויל דאס אפהאלטן. מען נוצט יעדער מיטל אז א איד זאל נישט טון וואס מאנט זיך פון אים. דער רבי ברענגט דא בעיקר דאס מיוסד וואס שטייט אין זוהר אז ס'איז נישט גלאט אזא מין סארט זאכן, און אין זוהר שטייט אז קליפה זיך מתדמה לקדושה כקוף בפני אדם. אז ס'נישט גלאט אזוי וואס קליפה זוכט אז א איד זאל נישט טון זיין עבודה. קליפה זוכט אויסנוצן קדושה, אויסנוצן עניינים אין קדושה אויף פארקערט. דאס זאגט ער. קליפה זוכט אויסנוצן עניינים פון קדושה, וימררו את חייהם, א קליפה זוכט אויסנוצן כוחות פון קדושה, אויף פארקערט, אויף וואס איז באשאפן געווארן כוחות פון קדושה, פארוואס איז פאראן כוחות פון קדושה ביי א אידן, בכדי לעשות לו יתברך דירה בתחתונים. קליפה וויל נוצן די כוחות, נישט גלאט אז די כוחות זאלן נישט ארבעטן, די כוחות זאלן נישט פונקציאנירן. קליפה וויל נוצן די כוחות אויף קדושה, אויף קליפה, די כוחות אליין. און ער זאגט נאכמער, אויכעט אין די פרטים, דאס איז בכלל, דערפאר איז די עיקר זאך פון כל מצרים איז געווען בויען א בנין, ווייל דער אייבערשטער וויל מאכן לו יתברך דירה בתחתונים, און זיי ווילן נוצן די כוחות פון קדושה אויף פארקערט, אויף וואס איז באשאפן כוחות דקדושה אויף מאכן א בנין, ווילן זיי דאס נוצן אויף כוחות דקליפה. נו, אין דעם אליין איז די עיקר זאך וואס קליפה זוכט איז, נישט גלאט אז זיי נוצן כוחות פון קדושה, נאר וואס וואס מער קדושה איז פאראן, וואס מער דאס זוכן זיי. און דערפאר פרעגט ער לכאורה וואו איז פאראן מער קדושה אין אבנים איז פאראן מער קדושה פון לבנים, אזוי ברענגט ער מוראדיג באריכות, אויב אזוי וויבאלד אז קליפה זוכט נעמען איר יניקה פון קדושה האבן אין זיך כוחות פון קדושה האבן זיי געדארפט זוכן אבנים דווקא, אבנים איז אסאך א העכערע דרגה פון קדושה, איז ער ממשיך פארקערט, וויבאלד אז לבנים זענען נאך נידריגער פון אבנים, זענען טאקע נאר מצד דעם וואס לבנים זענען נידריגער, און די אלטער רבי זאגט דאך אין תניא, נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, די אייבערשטער וויל האבן א דירה אין תחתונים. נישט דער אייבערשטער וויל האבן א דירה גלאט אזוי אויף דער וועלט, דער אייבערשטער וויל האבן א דירה אין די נידעריגסטע זאכן וואס קען זיין, אין תחתון שאין תחתון למטה ממנו, דארטן וואס ס'קען נישט זיין נידעריגער, די נידעריגסטע זאך וואס קען זיין, דארטן וויל דער אייבערשטער א דירה. און וואס נידעריגער דער זאך איז, וואס מער, פשט אז מ'מאכט פון א זאך וואס איז נאך א תחתון ביותר, מאכט מען פון דעם א כלי צו אלוקות, דאס מיט דעם פירט מען דורך די כוונה פונעם אייבערשטן. קומט אויס אז וואס איז נוגע אין קדושה, וואס וויל קדושה, דארף מען נעמען די נידריגסטע זאכן, דער תחתון שאין תחתון למטה הימנו, און דאס מאכן פאר א דירה צום אייבערשטן. דאס זוכט קדושה. איז דווקא לבנים, וואס זיי זענען פון די נידריגסטע זאכן אויף דער וועלט, בשעת מען מאכט זיי פאר א כלי צו אלוקות, מען מאכט זיי פאר קדושה, דאס איז די העכסטע זאך וואס קען נאר זיין. דער וועלט איז פון עבודה, איז פארהאן תורה און מצוות, איז פארהאן דברי רשות לשם שמים. בשעת א איד נעמט עשיית הרשות, בשעת א איד איז מקיים א מצוה צו ער לערנט תורה, אוודאי, דאס איז קדושה. וואו פירט זיך דורך נאך אין א טיפערע אופן דער כוונה פון לעשות לו יתברך דירה בתחתונים איז בשעת מען נעמט דברי הרשות, מען נעמט א זאך וואס איז שייך וואס איז א נידריגע זאך, עסן, טרינקען, שלאפן, גלאט אזוי דברי הרשות, און מען נוצט עס לשם שמים, מען מאכט עס פאר א כלי צו אלוקות, דאס דאס מיט דעם ברענגט מען ארויס זיך אלוקות נאך טיפער פון פון פון דברים פון אבנים פון דברי שמים אליין. די שאלה איז גוט, אוודאי בשעת. איז פאראן מער ווען, זאגט דער רבי, במילא די קליפה וויל דווקא לבנים, וויל דווקא האבן בריקס, מעשה ידי אדם, דווקא וויל נידעריגע זאכן. פארוואס וויל קליפה נידעריגע זאכן? ווארום קליפה וויל דאך האבן א יניקה פון קדושה. וואו קען מען האבן די בעסטע יניקה פון קדושה, דאס דווקא אין לבנים. ווייל וואו פירט זיך אדורך דעם אייבערשטנ'ס כוונה בשעת מ'מאכט לבנים פאר קדושה? וויבאלד אז קליפה איז זיך מתדמה לקדושה כקויף בפני אדם, זאגט פון זוהר, וואס הייסט כקויף בפני אדם? פונקט אזוי ווי א קויף, און זי מאכט נאך די מענטשן, וואס דער מענטש טוט מאכט זי נאך, מאכט זי נאך אויכעט, אבער זי, אבער בשעת זי טוט עס פעלט עס תוכן, בשעת א מענטש טוט א זאך און דער מענטש איז האט עס א, איז האט עס א געוויסער מטרה, האט עס א געוויסער מיינונג, ער גייט, ער שטייט, ער וויל גיין צו דער פלאץ, ער וויל, ער וויל, ער עסט, א מענטש, בשעת א מענטש טוט א זאך איז דאס מיט א טעם, מיט א תוכן, דער קויף וויל טון די זעלבע זאכן וואס א מענטש טוט, אבער אן דער גאנצער תוך וואס דער מענטש לייגט זיך, דער מענטש לייגט אריין אין דעם. א מענטש קען זיך אוועק זעצן מיט א ספר אין פראנט פון א קויף, ער זעצט זיך אוועק לערנען, דער קויף קען מאכן דעם זעלבען הנהגה, קען אויך נעמען דעם ספר און זיך אוועק זעצן אבער דער לערנען איז דארט נישטא, איז דער קויף איז מתדמה, איז דער קויף מתדמה בפני אדם אבער ער טוט די זעלבע זאכן אן דעם תוך פנימי. על דרך זה קליפה, די הגדרה פון קליפה איז נישט א זאך וואס זוכט אויפהערן קדושה. קליפה איז, די הגדרה פון קליפה איז א קויף בפני הקדושה, ער איז זיך מת, דאס שטייט אין זוהר, ער איז זיך מתדמה לקדושה כקויף בפני אדם, וואס קדושה טוט וויל קליפה פארקערט, איי בשעת קליפה טוט עס איז דאס קיין תוכן נישט, קדושה וויל לבנים, פארוואס וויל קדושה לבנים, ווייל בשעת מען נעמט נידעריגסטע זאכן אויף דער וועלט און מאכט פון דעם א דירה לו יתברך, מיט דעם פירט זיך אדורך דעם אייבערשטנ'ס כוונה אין דער גאר טיפסטען אופן, און וואס טוט קליפה, קליפה וויל אויכעט לבנים. וויבאלד אז קליפה וועט נעמען וועט נעמען וועט נעמען לבנים איז דאך דארטן גארנישט נישטא, אבער וויבאלד זי איז זיך מתדמה אל הקדושה כקוף בפני אדם, וויבאלד אז קדושה זוכט נידריגע זאכן, און קליפה זוכט אויכעט נוצן די זאכן, ווייל קליפה די גאנצע די גאנצע מציאות פון קליפה אז זי איז זיך מתדמה אל הקדושה אזוי ווי א אזוי ווי א קוף דאס רעדט ער. אבער די שאלה אין דעם איז, יעמאלט וואלטן זיי געדארפט וואס וואלט געדארפט זיי וואלט אויב דער גאנצער חשק און דער גאנצער ענין פון קדושה איז מאכן מאכן ציגל, נעמען ציגל און מאכן א דירה לו יתברך, און וואס וואלט געדארפט זיין דער גאנצער דער גאנצער וואס וואלט געדארפט קליפה זיך אריין לייגן, זיי דארפן זיך אליין אריין לייגן א איד זאל מען זאל מאכן פרעה האט געדארפט נעמען מען זאל מאכן אויפשטעלן לבנים אין דער בנין פון פיתום ורעמסס, אז מען זאל נעמען לבנים נעמען נעמען האלץ נעמען דארטן ציגל נעמען שטיינער שטיינער בידי שם בידי אדם און מאכן בנינים פאר פיתום און פאר פרעה, פאר קליפה. נישט, און לפועל נישט דאס איז געווען דער גאנצער תוקף פון דער שעבוד. דער גאנצער תוקף פון דער שעבוד איז געווען אז מען האט גענוצט אידן זאלן מאכן אבנים, מאכן, אידן זאלן מאכן לבנים. וואס אויב אזוי, קומט דאך אויס אז אין קדושה איז נוגע וויבאלד אז קליפה איז זיך מתדמה אל הקדושה כקוף בפני אדם, איז אויב פרעה האט געזוכט אזוי שטארק אז מען זאל פשוט מאכן ציגל, איז א ראיה אויף וואס זוכט קדושה בעיקר? אז מען זאל מאכן לבנים. נישט דער נוצן דער דברי רשות לשם שמים, און דאס איז דער עיקר. נישט דער עצם עשיית דברי רשות לשם שמים, נישט דאס איז דער עיקר הענין. דער עיקר הענין איז מאכן לבנים, און דאס דאס דארף מען פארשטיין, וואס איז דאס פונקט דעם ענין פון מאכן לבנים. דאס איז אויך נוגע פשוט מען זאל וויסן וואס מאנט זיך בעיקר ביי א אידן, און וואס שטעלט זיך דער קליפה אנטקעגן לוחם זיין. וואס איז דער מעין זאך וואס קליפה קען נישט אויסהאלטן. דאס וואס קדושה זוכט אט דאס זוכט קליפה פארקערט. די שאלה איז וואס טאקע זוכט, וואס מיינט עס אז קליפה זוכט. אז מען זאל מאכן לבנים, וואס מיינט דאס? דאס הייבט אן דער רבי מבאר זיין דא אין סעיף ו' נאר כדי צו פארשטיין אט דער עילוי אין עשיית לבנים, וואס איז דאס דער מעלה, דער גודל מעלת הקדושה, דער עיקר מעלת הקדושה איז אז מען מאכט, אז מען מאכט די שטיינער, מען מאכט לבנים. וואס דערפאר האט פרעה אזוי פיל אריינגעלייגט אזוי פיל כוחות אז מען זאל מאכן קליפ, מען זאל אויסנוצן דעם ענין אין קליפה. ווייל קליפה וויל דאך אויסנוצן די ענינים פון קדושה אין קליפה, און וואס איז פונקט דער ענין פון מאכן לבנים, וואס מיינט דאס בפנימיות? פאדערט זיך פריער צו מבאר זיין גרינטליכער דעם חילוק הנ"ל צווישן דער משכן און בית המקדש. דער רבי ברענגט פריער אז דער חילוק פון משכן און בית המקדש איז אז דער משכן איז געווען געבויט בעיקר פון צומח, יא סיי די די די דפנים, דאס איז געווען בעיקר פון צומח, מה שאין כן דער בית המקדש איז געווען פון דומם. איז דער רבי האט גערעדט פריער בקצרה אז אין בית משכן האט זיך נאכנישט אויף וואס אין וואס באשטאנען פארוואס איז דווקא מקדש א דירת קבע צום אייבערשטן מה שאין כן אין משכן איז געווען נאר א דירת עראי ואהיה מתהלך באוהל וויבאלד דער משכן איז געמאכט געווארן פון מן הצומח ומן החי די תחשים איז מן החי און מן הצומח במילא איז נאכנישט צומח און חי זענען נאך אין וועלט נאך אלץ עניינים וואס אין זיי איז ניכר אין זיי ברענגט זיך ארויס א געוויסער חיות. נישט נאר גוף, נישט נאר חומר, נישט נאר דער חומר פון דאס, פאראן עפעס א חיות, פאראן עפעס א ענין רוחני דארטן, צמיחה, פאראן ער וואקסט א חיות און חי, פאראן פשוט א גאנצער נפש דארטן, איז צומח און חי זיינען דאך עניינים אין וועלט וואס אין זיי ברענגט זיך ארויס א געוויסער ענין, אזוי ווי אין פשטות איז צומח און חי דא עפעס א געוויסער אויסדרוק פון א געוויסער תוכן, וואקסן איז נישט קיין גשמיות'דיגע זאך, ס'נישט קיין חומר, ס'איז א ענין רוחני, אדער אזוי חי, אדער אזוי בפנימיות עניינים, צומח און חי ווייזן אויף דרגות און נבראים וואס זיי האבן עפעס א שייכות מיט מיט א זיי ברענגען עפעס ארויס א געוויסן ענין, א געוויסער מעלה, א געוויסער גילוי אור, זיי האבן עפעס א שייכות צו אלוקות. איז משכן איז געווען א כלי, וואס איז געווען דער משכן, וואס איז געווען דער בית פונעם אייבערשטן, דאס איז געווען צומח וחי. האט זיך נאכנישט, מען האט נאכנישט אויפגעטאן דעם ענין אז מען נעמט א נידעריגע זאך, מען נעמט די נידעריג, דומם הייסט אז א חומר אן קיין שום ענין פון חיות, נאר חומר. און נעמען א חומר און דאס מאכן א כלי צו אלוקות, נעמען א זאך וואס איז בכלל נישט בגדר צו עפעס מקבל זיין א ענין, איז ער אינגאנצן ווייט א תחתון שאין תחתון למטה ממנו, ער איז אינגאנצן אים איז נישטא בכלל קיין שייכות צו קדושה, אים איז בכלל נישטא קיין שייכות צו חיות. מאכן אים פאר א דירה צום אייבערשטן, אט דער פלא האט זיך נאך נישט אויפגעטאן ביי בית המקדש, ביי משכן. וויבאלד דער כוונה איז לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, נעמען ווייטע זאכן, נעמען נידעריגע זאכן, און דער אלטער רבי זאגט די נידעריגסטע וואס אין תחתון למטה ממנו, וואס קען נישט זיין נידעריגער פאר דעם, דארטן איז בכלל נישטא קיין גילוי. און דאס מאכן פאר א דירה איז אין משכן האט זיך נאך נישט דורך געפירט דעם ענין במילא דאס דאס איז נאר געווען א דירת עראי פארן אייבערשטן דאס איז נישט דאס איז זיין ווי מען זאגט בנוגע צו א מענטשן אז ער האט עפעס א דירה דאס איז נישט זיין שטוב נישט דאס איז דער פלאץ וואו דארטן וויל ער זיך איינשטעלן דאס איז נישט זיין בית פאר א צייטווייליג קען ער דארטן זיין אז ער פארט ארום קען ער דארטן זיין אבער ער זאל זיך דארטן סעטלען דאס איז נישט זיין שטוב נישט אזא שטוב וויל ער איז משכן וואס דאס איז געווען, ס'האט זיך נישט דורכגעפירט בפנימיות בתכלית דער כוונה פון לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, ווייל ס'איז נאך געווען אלץ עניינים וואס האבן זיך עפעס א שייכות צו העכערקייט, צומח און חי, איז דאס נאר געווען א דירת עראי, דווקא אין מקדש איז געווען דומם, דאס זאגט ער פריער. איז דא זאגט ער אזוי, דארף האבן א תוספת ביאור אין דעם, ס'איז נישט מספיק וואס מען זאגט פריער, פארוואס? ווען דער משכן וואלט אין זיך אינגאנצן ניט געהאט די סוג הדומם, וואלט מען דאס געקענט פארשטיין בפשטות ווי מ'האט געזאגט פריער, אז אין אים האט זיך נאך איבערהויפט ניט אויפגעטאן די דירה בתחתונים, דער ענין אז א תחתון ענין דומם וואס אין תחתון למטה ממנו, וואס הייסט אין תחתון למטה ממנו, עס קען נישט זיין נידעריגער פון א דומם, ווייל די הגדרה פון דומם איז אז ס'איז נישטא קיין שום ענין דארטן, נישטא קיין שום חיות, נישטא קיין שום שייכות פון הרגש, נאר חומר, במילא פון זיראו איז נישטא, אז נישטא קיין שום שייכות צו אלוקות, קען נישט זיין מער נישט שייכות, אז א דומם, האט זיך נישט אויפגעטאן דעם ענין. און דאס איז ערשט אויפגעטאן ביים ביים בית המקדש. יעמאלט וואלט מען קענען פארשטיין טאקע וואס בית המקדש איז דירת קבע צום אייבערשטן און משכן איז נאר דירת עראי. דער אמת איז דאך אבער אז אויך דער סוג הדומם איז געווען א טייל פון משכן, אז אין משכן האט זיך יא אויפגעטאן דעם ענין אז א שטיק א דבר דומם איז געווארן א כלי צו אלוקות. דאס איז דאך געווען אין משכן אויך. וואס איז די ראיה? ער ברענגט, דער קרקע המשכן איז געווען פון עפר. און דער קרקע המשכן איז אויך א חלק פון דער בנין המשכן. דער השראת השכינה וואס איז געווען אין משכן איז אויך געווען אין קרקע המשכן, נישט נאר אין די אין די יריעות און די קרשים.

זאגט בפירוש, ס'געווען אבנים נישט לבנים. ווי פארשטאנדיג אויך פון דעם פסק דין די הלכה מן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן יקח הכהן בנוגע צו צו די קרבן די קרבן סוטה דארף מען נעמען עפר אשר בקרקע המשכן איז דווקא עפר וואס איז געווען בקרקע המשכן איז דאך א ראיה אז אויך דער עפר נתקדש געווארן. איז דאך אויפגעטאן דעם ענין אז ס'איז דא געווארן א כלי צו אלוקות, וואס איז נפק"מ צווישן משכן און מקדש, און וויבאלד אזוי אז אויך אין משכן איז געווען המשכת אלוקות אין אזא תחתון וואס אין תחתון למטה ממנו, פארוואס איז ער טאקע געווען געבויעט פון צומח און ניט דער בית המקדש פון דומם, וואס איז טאקע דער חידוש? דאס דארף מען פארשטיין. איז דאס אלץ א הקדמה, דא הייבט ער מסביר זיין אזוי, נאר די ביאור אין דעם איז, אט דער עילוי וואס טוט זיך אויף דורך המשכת אלוקות למטה בתחתון, וואס איז טאקע דער מעלה אז וואס טוט זיך אויף טאקע, וואס ווערט נתבטא, וואס איז דער עילוי וואס טוט זיך אויף בשעת ס'ווערט נמשך אלוקות אין א תחתון, אין א תחתון וואס איז אין תחתון למטה ממנו. אין א תחתון וואס איז אין תחתון למטה ממנו. וואס איז, וואס פאר א זאך טוט זיך אויף מיט דעם? איז דער עילוי וואס איז דא אין דעם ענין דריקט זיך אויס אויף צוויי אופנים. ער זאגט, ער זאגט צוויי זאכן אין דעם. א', דורך אזא המשכה וואס זאגט זיך ארויס דער תוקף בלתי מוגבל פונעם אייבערשטנס אור. אז ער איז אין סוף. האט דער אייבערשטער אז דער אור אלוקי, חיות אלוקית, קען אנקומען ביז צו א נברא וואס איז אן א שיעור ווייט פון אים. א נברא וואס איז אין תחתון למטה ממנו. ס'איז נישטא קיין שום שייכות, מען קען נישט זאגן פארוואס איז געקומען דער אור אלוקי, מיר זאגן א פשוטע זאך, אין א רב איז מסביר שכל צו א כיתה פון תלמידים, אין דער עסקן, עימיצער וואס האט א שוואכע כח הסברה קען מסביר זיין נאר צו מענטשן וואס פארשטייען שוין זיין שפראך, זיי האבן שוין, זיי קענען אים שוין, עימיצער וואס האט א בעסערע כח הסברה קען מסביר זיין אפילו פאר ווייטערע, אבער מען קען נישט מסביר זיין א שכל צו איינער וואס האט אינגאנצן נישט קיין שכל, ער איז מוגבל. אפילו דער כח ההסברה פון דער גרעסטער חכם איז מוגבל, וואס הייסט איז מוגבל? ער קען נאר מסביר זיין דער שכל צו א זאך, צו א כלי וואס צו אים איז עפעס קען מקבל זיין, יענער האט שכל ער קען מקבל זיין, נאר ווען דען, אוודאי פאראן דרגות וויפיל כח הסברה מען האט, אבער מען קען, דאס וואס איך קען איבערגעבען מיין ענין צו יענעם איז ווייל יענער האט עפעס עלוליות, האט א הכשרה, ער קען מקבל זיין דאס וואס איך גיב אים. איז דער כח השפעה נישט בלי גבול, זאגט ער, וואו קומט אן דער אור אלקי? דער אור אלקי קומט אן צו א תחתון שאין תחתון למטה ממנו, דאס הייסט א תחתון וואס איז אינגאנצן האט קיין, איז אינגאנצן קיין כלי נישט צו אלוקות, ער האט קיין הכשרה נישט צו מקבל זיין א ענין, א דומם, א דומם איז נישט, ער איז א מציאות, געענדיגט, מער פון זיין פאראן האט ער אינגאנצן נישט, קיין שום תוכן, קיין שום ענין, ער ברענגט נישט ארויס גארנישט, אויב א זאך ברענגט עפעס ארויס א געוויסער ענין, א זאך האט אין זיך א געוויסער חיות רוחנית, איז ער עפעס א שטיקל כלי אז דורך זיין מציאות זאל זיך ארויסגעבן א געוויסער ענין, פונקט ווי ער זאגט א מענטשן וואס קען פארשטיין א ענין, היינט פארשטייט ער נאר גראבע זאכן, נאר מוחשי נאר נאר שטחיות'דיגע זאכן, איז א גרויסער בעל מסביר קען ער מסביר זיין עפעס א סברא עמוקה אפילו צו עימיצער וואס פארשטייט נאר אבער ער איז עפעס מקבל א ענין, קען מען אים איבערגעבן א זאך א זאך, משא"כ אויב ער האט בכלל נישט שייכות צו קבלה ער איז נאר א מציאות, איז אין תחתון למטה ממנו איז אינגאנצן מנותק פון דעם גאנצן ענין פון המשכת אור, און איז אויב מען דערלאנגט ביז דארטן איז א ראיה אז דער מקור האט קיין הגבלות נישט, איז בלי גבול ממש, וויבאלד ער איז בלי גבול ממש קען מען נישט זאגן אז ער קען יא אנקומען דא ער קען נישט אנקומען דא, ער האט קיין הגבלות נישט, קומט ער אן וואו ער וויל קומט ער אן. איי דער תחתון איז אינגאנצן נישט קיין כלי אויף אים, ער דארף נישט האבן אז דער תחתון זאל זיין א כלי אויף אים, ס'איז טאקע נישט אויסגעהאלטן אז ער איז אנגעקומען, אבער ער איז בלי גבול קומט ער אן אומעדום. דאס איז א. דעם דא וואו גיבט זיך ארויס אז דער אייבערשטער איז אין סוף. אז ער איז אין סוף, דער אייבערשטער'ס אור, אז דער אייבערשטער'ס התפשטות, ער קומט אן אז ער איז אין סוף, וואו ברענגסטו דאס ארויס? וואס הייסט אין סוף? ער טייטשט וואס הייסט דער ווארט אין סוף? ער האט אויף זיך ניט קיין שום הגבלות, אז דער אייבערשטער'ס התפשטות איז א זאך וואס האט קיין הגבלות נישט, ביז ער ווערט נתפשט און איז מאיר אויך אינעם סוג היותר תחתון. און וואו ברענגט זיך דאס ארויס? בשעת ער קומט אן ביזן א זאך וואס האט קיין שייכות נישט צו גילוי אור, יעמאלט ברענגט זיך ארויס אז דער אייבערשטער'ס אור איז בלי גבול. ווארום ווען דער אור וואלט געהאט אויף זיך וועלכע ס'איז הגבלות, וואלט ער נישט געקענט דערגרייכן אזוי נידעריק. זאג אפילו מען זאגט אפילו אין פשטות, א נר, וואס שטארקער דער נר איז, אז וואס ווייטער גייט אן גייט אן זיין ליכטיגקייט. אויב ער איז א געוויסער סארט שטארקע אור, קומט ער אן א געוויסע שטח, נאך שטארקער קומט ער אן נאך ווייטער. אויב ער איז בלי גבול קומט ער אן אומעדום. ס'איז נישטא וואו ער קען נישט זיין, וויבאלד ער האט קיין הגבלות נישט. איז דער אייבערשטער'ס אור, בכדי צו זיין א כלי צו אלוקות, ס'איז נישטא אן ארט וואו ער קומט נישט אן, וויבאלד ער איז בלי גבול כלל, קומט ער אן אומעדום. וואו ברענגט זיך ארויס דעם העדר ההגבלה פון אלוקות? אין דעם וואס ער קומט אן אפילו אין א תחתון שאין תחתון למטה ממנו. בדוגמא ווי עס דאס איז ביי אן איש החסד, וואס גרעסער זיין חסד איז, דער גרעסער זיין פעולת הטוב צו אלץ נידעריקערע מענטשן. ווי מען זעט ביי אברהם אבינו וואס זיין מדת החסד איז געווען בלי גבול, האט ער משפיע געווען אפילו צו ערבים שהשתחוו און צו וואס לאבק שעל גבי רגליהם, ברענגט אברהם אבינו, דאס ברענגט פון תורה אור, אז אברהם אבינו איז געווען, זיין חסד איז געווען אן הגבלה, אפי' מצד, אימיצער איז א חסדן מצד געוויסע סיבות, צו ער איז א חסדן נאר צו אימיצער וואס האט עפעס א וואס האט עפעס א שייכות צו חסד, איז דאס אז ער איז זיך מתחסד מיט יענעם און נישט ווייל זיין חסד איז בלי גבול, ער איז מתחסד צו דארטן וואו ס'איז שייך איז וואו ס'אויסגעהאלטן זיין זיך מתחסד זיין, ס'מאכט ס'קלעפט זיך מתחסד זיין צו א מענטשן וואס איז לפי ערכו און ער פילט אים, ער האט ער איז מרגיש ער מרגיש זיינע צרכים, צו אן ערבי וואס איז געווען שלא בערך ווייט פון די גאנצע מציאות פון אברהמ'ן. אברהם, לגבי דרגת אברהם איז אן ערבי קיין מציאות נישט געווען בעיניו, נישט געהאט קיין שום שפה משותפת צווישן זיך, דאס איז גלאט די עצם זאך וואס ער איז אן ערבי, אן אנדערע סוג מציאות בכלל פון וואס אברהם אבינו איז געווען, און אן ערבי איז געווען א עובד עבודה זרה בכלל, די נידריגסטע סארט עבודה זרה, עבודה זרה מיינט א מענטש וואס וואס וואס איז בכלל ער דינט אבק שעל גבי רגליו, ער דינט וואס איז זיין וואס ליגט ער, ער ליגט ממש אין די נידריגסטע זאכן וואס קען זיין, און אברהם אבינו האט זיך האט האט געפילט א מחותן. ער האט געגעבען אים א תפיסת מקום אויך, אברהם אבינו וואס איז געווען שלא בערך צו דער מענטש, האט מרגיש געווען, האט מחשיב געווען, יענער מענטש און האט אים געוואלט ארויסהעלפען. דאס ווייזט אברהם אבינו'ס, אויב דער חסד וואלט געהאט עפעס א הגבלה, וואלט ער נישט געקענט אנקומען צו א זאך וואס איז באין ערוך צו אים. דער ערבי איז געווען בריחוק, אן א שיעור ריחוק, ס'איז נישט געווען קיין שום. צופּאַסן, קײן שום ערך נישט צװישן אים מיט אַבֿרהם. ער האָט אין גאַנצן נישט קײן שפּראַך מיט אים. ס'איז אין גאַנצן נישט קײן, נישט, נישט פֿון זײַן חבֿריה. און אַף-על-פּי-כּן, איז זײַן חסד האָט אים דערגרײכט. אַבֿרהם אַבֿינו האָט אים מרגיש געװען און האָט געװאָלט זיך מתחסד זײַן מיט אים, װײַל זײַן חסד איז געװען בלי גבול. אַבֿרהם אַבֿינו האָט געהאַט חסד אָן קײן שום הגבלות, חסד אָן הגבלות, ממילא איז זײַן חסד אָנגעקומען אָן, אָן, אָן קײן שום אָפּהאַלט. דא ברענגט ער דא ברענגט ער ארויס אז וואס טוט זיך אפ מיט דעם וואס דער אור אלוקי קומט אן ביז למטה מטה, אז דער תחתון איז אן א שיעור, און אלוקות קומט אן ביז א תחתון וואס איז אן א שיעור, איז דער אור אויך אן א שיעור, קומט דאך אויס אז דער אור די התפשטות פון אלוקות איז אויך בלי גבול, דאס איז די ערשטע זאך. דאס דער דאס זאגט ער די צווייטע זאך ביז דורך דעם וואס דורך אט דער המשכה ווערט גדולתו יתברך דערקענט בתחתון, זאגט אן אנדערע זאך, די ערשטע זאך זאגט ער איז אז דער אלוקות קומט אן אומעדום. איצטער זאגט ער אז עס איז נישט וואס אלוקות קומט אן אומעדום, נאר וואס דעם וואס דער תחתון וואס דער נברא, דער מענטש, דער נברא איז אנערקענט אז דער אייבערשטער איז גרויס. עס איז אן אנדערע זאך. זאגן אז אז עס פארהאן, זאגן זאגן פשוט'ער ווערטער, אז גדולתו יתברך ווערט דערקענט בתחתונים. מיר זאגן אמאל אז א מענטש, אז דער אייבערשטער איז פארהאן, אז עס איז פארהאן א נברא טאקע א תחתון, און מ'איז משפיע אלוקות צו אים טאקע, מ'איז משפיע צו אים אלוקות, אבער ער דערקענט, ער האט נישט קיין אנערקענונג, ער איז נישט עמיצער וואס ער דערהערט אלוקות, און ער דערקענט, ער אנערקענט אז דער אייבישטער איז א גרויסער, אז די גרעסטער זאך וואס קען זיין, אז דער בעסטער זאך וואס קען זיין איז דער אייבישטער. א נברא קומט צו גיין צו א הכרה אז ס'איז נישטא גרעסער פונעם אייבישטן, ס'איז נישטא מער טייער ווי אלוקות. דער זאך, דאס איז דאך שוין וואס א נברא קומט צו גיין צו א הכרה.

איך קען אים אויסלערנען גמרא, איך קען אים אויסלערנען גמרא, איך קען אים מסביר זיין, אבער ער זאל קומען צו די הכרה אז ס'איז א גרויסע זאך, ס'איז א טייערע זאך לערנען, דאס דארף ער אליין צוקומען צו די הכרה, דאס קען דער משפיע אים נישט געבן אזא זאך. דאס איז פארהאן וואס אלוקות קען אנקומען אומעדום. ס'איז נישטא קיין הגבלה נישט וואו אלוקות קען אנקומען. יעדער השראת השכינה קען זיין אומעדום. יעדער מענטש קען וויסן פונעם אייבערשטן. יעדער איינער קען לערנען גמרא, גמרא קען אנקומען אומעדום, אבער צו יעדער נברא, צו דער נברא וועט אנערקענען אז דער אייבערשטער איז די גרעסטע זאך, צו דער נברא וועט מכיר זיין, וועט צוקומען צו דער, צו דער, צו דער אנערקענונג אז דער אייבערשטער איז, אז, אז, טעמו וראו כי טוב השם, אז ער וועט דערהערן אז דער אייבערשטער אז דאס איז די גרעסטע זאך, ער וועט דערהערן גדולתו. מצד דעם וואס דער אייבערשטער איז בלי גבול, וועט דער נברא'ס הכרה נישט בייטן, וואס איך טראכט איז גוט, וועט זיך נישט בייטן מיט דעם וואס דער אייבערשטער איז בלי גבול און ער קען אנקומען אומעדום. לפועל, וואס איז, וואס, וואס האלט איך גרויס? וואס איז. ניין, איך בין מכיר, ער איז מכיר גדולתו, גדולתו יתברך, אז דאס וואס ער איז גרויס, דאס איז דאס וואס ער, דער אייבערשטער איז א טייערע זאך, ס'איז א גרויסע זאך, ס'איז א גדלות זיין פארבונדן מיט אים, דאס דארף דער, דאס דארף ער אליין אנערקענען. גמרא קען אנקומען אומעדום, יעדער איינער קען עס לערנען, ס'ווייזט אויף דער בלי גבול אויף וויפיל אנדערע ספר איז נאר, ווער קען עס לערנען נאר עפעס א געוויסע סארט חכם, דער ספר אלע קענען דאס לערנען, דאס קומט אן אומעדום, גוט, דאס קען אנקומען אומעדום, אז יענער זאל אבער דערהערן אז ס'איז א געשמאקע זאך לערנען, ס'איז א ס'א גוטע זאך לערנען, ס'א גרייסקייט צו לערנען, דאס דארף ער אליין דערהערן, דאס דארף ער אליין אנערקענען, דאס קען איך נישט אריינשטופן אין קאפ, דאס דאר דאר ער ער מ'זאגט אז אז אימיצער דערהערט אז אלקות איז א גרויסע זאך, דאס הייסט אז דאס דאס דאס דאס דאס שטימט מיט זיין מציאות, דאס שטימט מיט זיין מיט זיין הכרה, ער איז צוגעקומען צו די אנערקענונג אז די זאך איז גוט, ער רעדט על פי על פי פשטות, אז מ'וויל צוגעבן אז אימיצער זאל זאל אנערקענען די גוטסקייט פון א זאך, דארף ער דאס אליין אנערקענען, איך קען אים נישט אריינשטופן אין דעם ענין.

עס איז מעשים בכל יום, מען קען לערנען מיט א מענטשן, און יענער איז נישט מכיר די זאך איז גרויס, ער איז נישט מכיר די גרויסקייט אין דער זאך, ער קען וויסן די סברות, קען וויסן די סברות, וויסן דעם ענין, ער דארף, ער האט וואס ער טראכט איז גרויס, ביי אים איז גרויס אכילה ושתיה, ער איז א גשמיות'דיגער מענטש, ביי אים איז גרויס אכילה ושתיה, פארוואס זאל אים אלוקות ווערן א גרויסע זאך? ער פארשטייט אלוקות, אבער דאס איז נישט זיין, דאס איז נישט א גרויסקייט פאר אים.

מיין ח. איך וועל, איך וועל, מיין חיות וועט זיין, איך וועל אנערקענען זיין טייערקייט. אנערקענען זיין טייערקייט, דאס איז, דארף מיין הכרה זיך בייטן. רעדט פשוט אן אנ, אן אנדערע זאך. דורך דעם וואס דורך אט דער המשכה ווערט גדולתו יתברך דערקענט, דאס איז דער אייבערשטער איז גרויס, דער ני, דער תחתון דער אנערקענט עס. דורך דעם דריקט זיך אויס א צווייטער ענין. ניט בלויז די אומבאגרעניצטקייט פון דעם אור, וואס ער דערגרייכט אויך למטה נאר אויך די אמת'קייט פון אלוקות. אין אנדערע ווערטער, נישט דאס וואס דער אייבערשטער איז בלי גבול, נישט דאס וואס ער איז אומבאגרעניצט, וואס ער האט נישט קיין הגבלות, וואס דערפאר קומט ער אן אומעדום, נאר אויך די אמת'קייט פון אלוקות, דערמיט וואס אויך דער מטה, און די ברואים תחתונים וואס זענען ניט אלוקות, האבן אין אים א הכרה. די הערה דער רבי טייטשט עס אביסל מער, וואס ער מיינט דא, פשוט אביסל א דוגמא מוחשית, דער פראקטישער ווארט וואס ער זאגט, ס'פארהאן א חילוק אז איינער,

איז פאראן איינער האט א מהלך השכל וואס ער איז ער איז מרגיש מער די מעלה פון פון פון ימין מקרבת און א צווייטער צוליב זיין ער איז מער א אפילו ער רעדט נישט נאר מצד רגש שבלב אין מהלך השכל איז ער מער נוטה צו שטרענגקייט צו שטרענגשאפט נישט צו ימין מקרבת מער צו שמאל דוחה אזוי איז זיין מהלך השכל ארבעט און דער וואס זיין מהלך השכל איז מחייב

יעמאלט פאר ער פאר אבער לפועל זיין זיין מהלך השכל האט זיך נישט געביטן מצד דעם. ימין מקרבת איז א זאך וואס אימיצער וואס האט א מהלך וואס זיין מהלך השכל ארבעט מיט חסד איז דעם ענין פון ימין מקרבת איז נתקבל ביי אים ס'האלט זיך אויס דאס שטימט מיט זיין מהלך השכל זיין מהלך השכל שטימט מיט דעם אז ימין מקרבת איז דאס די ריכטיגע וועג אימיצער וואס זיין מהלך השכל איז גבורות בית שמאי זענען זיי געווען זיי זענען זיי זענען געווען חריפי טפי זיי געווען מער די קו הגבורות און מצד זיין מהלך השכל מאנט זיך וואס מאנט זיך מצד אזא מהלך. מצד אזא מהלך מאנט זיך אויס מער שטרענגשאפט, וואס הייסט געבן יענעם, וואס הייסט מקבל זיין יענעם אפילו אז, אז ער טויג נישט, מ'דארף גיין מיט אינגאנצן שטרענגער, אפילו האט מען געבראכט ראיות אז נישט דאס איז די ריכטיגע סדר ווי מ'דארף זיך פירן, מ'דארף זיין דווקא אין מימיקה רעוועס, אבער אף על פי כן דאס שטימט נישט מיט זיין מהלך השכל. דאס איז דער ערשטער אופן. און דערנאך איז פאראן אז עימיצער מ'איז איבערצייגט עימיצן א זאך ביז אז יענער דערקענט דער אמת אין דער זאך און זיין מהלך השכל ווערט אזוי ווי דער זאך איז מחייב.

דאס בכדי אז יענער מענטש זאל זיך בייטן, אז זיין מהלך השכל זאל זיך בייטן איז נישט גענוג אז דער משפיע איז זייער א איז נישט גענוג אז דער משפיע'ס ענין איז בלי גבול. דער משפיע'ס ענין איז בלי גבול וועט נישט בייטן יענעם, בכדי אז יענער זאל בייטן דארף ער זיך בייטן, דאס אז דער משפיע האט נישט קיין הגבלות דאס וועט נישט בייטן דעם צווייטן. דאס וועט נישט בייטן יענעם, יענער קען, זיין ענין קען אנקומען, ער קען ברענגען צוואנציג הונדערט ראיות אז זיין מהלך איז ריכטיג, און ער וועט מייסד און דאס בלי גבול, אז זיין ענין איז בלי גבול, אבער יענער'ס מהלך השכל איז אנדערש. מיין מהלך השכל איז נישט דאס. איז דאס וואס דו ביסט בלי גבול, דאס וועט נישט העלפן אז איך זאל זיך בייטן. איך זאל זיך בייטן איז שוין א צווייטע זאך, דאס איז נישט גענוג יענעם דאס וואס יענער קען אנקומען ביז אין מיר, דאס דארף איך זיך בייטן. זאגט דער, זאגט ער אז ס'איז פאראן וואס אלוקות, פאראן א נברא, פאראן דער נברא פאראן דער אייבערשטער, דער נברא זאגט ער איז תחתון שאין תחתון למטה ממנו, דער נברא האט זיך זיין מציאות, האט זיך זיין וועלט, א גשמיות'דיגער מענטש, א גשמיות'דיגער מענטש לפי, מצד די תכונות פון א גשמיות'דיגער מענטש, וואס האט ער ליב? ער האט ליב זיין קאמפטעבל, ער האט ליב זיין לעבן, ער האט ליב וואס א גשמיות'דיגער מענטש האט ליב, דער אייבערשטער איז אין עוד מלבדו, איז פאראן איין זאך א פלא אז א מענטש וואס לפי די תכונת נפשו די איינציגע זאך וואס ער זעט און פארשטייט איז די גוטס פון עולם הזה, ער זאל בכלל פארשטיין, ער זאל מרגיש זיין אלוקות. ער זאל וויסן אז ס'פארהאן געטליכקייט, ער זאל דערהערן געטליכקייט, דאס איז א פלא גדול. פארוואס איז דאס? ווייל דער אייבערשטער האט נישט קיין הגבלות, קען זיין מהות זיין געפילט אומעדום. אבער אבער אף על פי כן אפילו אז דער נברא אנערקענט, לאמיר זאגן אז ער איז מודה אז דער אייבערשטער דאס איז דער אמת'ער זאך, דאס אבער נאך אלץ שטימט נישט מיט זיין מהלך השכל, דאס איז נישט אויסגעהאלטן, לפי מצד זיין מהלך המחשבה, מצד זיין תכונת הנפש וואלט זיך ארויסגעמאנט עפעס אנדערש. איז פארהאן נאך א זאך, אז זיין מהלך הנפש, די תכונות פון א נברא איז מחייב, אז דער בעסטער וועג ווי צו לעבן איז מצד, איז ער אנערקענט אז דער אייבערשטער האט דאס איז די בעסטער זאך. דער נברא אנערקענט עס. דאס שטאמט נישט פון דעם וואס אלוקות איז בלי גבול, דאס דארף דאס דארף זיך דער נברא בייטן. דאס העלפט נישט אז דער אייבערשטער איז בלי גבול. דאס דארף די מציאות הנברא משתנה זיין. דאס איז דער חילוק פון ער זאגט פריער, דאס זאגט ער איז פאראן יכירו גדולתי, ווייל דער נברא, דער מענטש, אנערקענט אז דער אייבערשטער איז די גרעסטע, אז דער אייבערשטער איז די גרעסטע. וואס דער מענטש אנערקענט עס, דאס שטימט מיט זיין מיט זיין מהלך השכל, דאס שטימט מיט זיין תכונת הנפש. דערנאך איז פאראן, נישט נאר וואס דאס, נישט נאר, דאס איז די צווייטע זאך, די ערשטע זאך איז דער עצם זאך אז אלוקות קומט אן אומעדום, דאס מיינט אבער נישט אז אלוקות איז א זאך וואס שטימט מיט דער צווייטערס, מיט דער צווייטער זאך, דער רבי ברענגט שפעטער א דוגמא אז ס'קען זיין אמאל אימיצער איז משפיע, ער זאגט פריער, ער רעדט עטליכע פרטים אין דעם, אבער ס'קען זיין אז אימיצער, איינער לערנט א מאמר. יא, ווי קיינער האלט זיך נישט אז ער איז קלוגער פון די רביים וואס האבן, עס שטייט אין תורה אז עולם הזה איז נישט גוט, און ס'שטייט אין תורה אז מען קען זיך נישט נאכגעבן נישט קיין גוטע זאכן, דער אלטער רבי זאגט ס'איז א לאו דאורייתא, קדש עצמך במותר לך, ס'איז נישט געשמאק צו הערן אזא זאך, מען האט נישט הנאה הערן, מען האט נישט הנאה פון אזא מין סארט אידעע, נישט יעדע זאך וואס מען לערנט, מען האט הנאה, דער ענין איז אמת, אבער אז איך זאל, מיין מהלך הנפש ארבעט, מיר וואלט געווען געשמאקער אז ס'איז אביסל אנדערש דעם ענין. יכירו גדולתו הייסט אז דער ענין פון אלוקות שטימט מיט דער מענטשן. ער האט הנאה אז ער הערט דעם ענין. מען זאגט עמיצער א סברה און ער האט הנאה אז ער הערט עס. ער פילט אז דער זאך וואס ער הערט, פון וואנען, דער רבי זאגט אזוי, פון וואנען ווערט עס טאקע אז דער נברא אנערקענט אז דער אייבישטער איז א גרויסע זאך? ס'נישט וואס בדרך

ווען מען גיט אים איצטער א ידיעה מען איז אים מחיה מיט דעם ידיעה, אז דער יכירו גדולתו הייסט אז דער נברא איז מען איז אים מחיה אז אז ער אנערקענט אלוקות, ער אנערקענט די גדלות פונעם אייבערשטן, דאס בכדי אזא זאך זאל דיר מחיה זיין דארף דיין לעבן זיין אנדערש, דאס העלפט נישט וואס דער אייבערשטער איז בלי גבול, מיין לעבן איז דאס נישט, ער איז טאקע בלי גבול אבער איך בין א תחתון, ווי קען אלוקות מיר מחיה נפשות זיין, מיין מציאות זאל ווערן מיין ווי מ'זאגט מיין גליק זאל זיין האבן דעם אייבערשטן. ווייל דער זאל זיין מיינט מען נישט אז עס זאל זיין דעם אייבערשטענס גליק, נאר עס זאל זיין דער גליק פון א מענטשן אז ער האט א שייכות מיט אלוקות. ווי וועט ער זיין דער גליק פון א מענטשן? דאס דארף זיין זיין גליק, דאס דארף זיין דער גליק פון א תחתון. דאס דאס העלפט נישט אז אז אלוקות איז בלי גבול. אלוקות איז בלי גבול בייט עס נישט וואס דער נברא איז. איך בין א שטיין, דער גליק פון א שטיין איז זיין א שטיין. ס'איז א פלא גדול, א נברא וואס זיין וועט דער מציאות א נברא בעצם, מצד זיין תכונות איז עולם הזה, וואס איז דער גליק פון א נברא אז ער האט א שייכות מיט אלוקות? דאס איז יכירו גדולתו.

און דאס האט אים מחיה געווען, בשעת ער האט זיך דערוואוסט פון דעם אייבערשטן איז איז ער געווארן גליקליך, מיטאמאל איז ער געווארן א גליקליכער מענטש אז ער האט זיך דערוואוסט פון דעם אייבערשטן. דער ענין וואס ער וואס אים איז וואס ער איז גליקליך אז ער האט א שייכות מיט אלוקות, אז מ'האט אים מחיה געווען, מ'האט אים מ'האט אים אויפגעהויבן, ער איז געווארן אזוי, זיין לעבן איז געווארן בעסער, דאס קען נישט קומען פון דעם אז דער אייבערשטער איז בלי גבול, ווייל ער איז א שטיין, ער איז נישט בלי גבול, און א שטיין, וואס מאכט א שטיין גליקליך?

דאס איז דאס איז דאס איז דאס איז יכירו גדולתו, א מענטש זאל דערהערן אלוקות, הערן אין עוד מלבדו, און דאס וועט אים מאכן גליקליך, ער וועט מרגיש זיין דאס איז די, הא? ווי קען דאס זיין? איז דער רבי זאגט דארט פריער אז דער ענין, דאס ברענגט ארויס די אמת'קייט פון אלוקות, נישט דער בלי גבול פון אלוקות נאר דער אמת'קייט פון אלוקות. זאגט אזוי.

ער דערקענט, ער דערהערט אז דער אייבערשטער איז אין למעלה ממנו, עס איז נישטא גרעסער פונעם אייבערשטן, יכירו גדולתו. דער ענין שטעלט מען זיך פאר א פיל גרעסערן חידוש, דאס א דאס א אסאך א גרעסערע חידוש, במילא אן אנדערע מעלה, ווי דאס וואס דער אור אלוקי דערגרייכט אויך למטה, אוודאי ס'איז א חידוש, אז א ענין בלי גבול איז א חידוש. דאס נישט קיין על פי סדר, על פי וואס ס'איז אויסגעהאלטן, על פי נארמאל, איז א נברא א תחתון נישט קיין כלי צו אלוקות, א שטיין נישט קיין כלי צו אלוקות, מאכן פון א שטיין א דירה פארן אייבערשטן דאס איז א פלא גדול, ס'איז א חידוש, אבער עס קומט נישט צו דער חידוש צו דעם אז א מענטש, א גשמיות'דיגער מענטש, א בשר ודם, קומט צו גיין צו א הכרה אז ס'נישטא גרעסער פונעם אייבערשטן, דאס איז אסאך א גרעסערע חידוש, במילא איז עס אן אנדערע מעלה. ווי דאס וואס דער אור אלוקי דערגרייכט אויך למטה, ווארום דא ווערט אמיתית האלוקות באוויזן אויף אזוי פיל דא גיבט זיך ארויס אז דער אייבערשטער איז אמת איז עד כדי כך אז אויך א זולת דערזעט און אנערקענט דעם אמת, אז אויך א צווייטער וואס איז נישט אלוקות וואס איז אנדערש פונעם אייבערשטן ער יענער דערקענט אויך דעם אמת, ועל דרך מה שכתב הרלבג וזה מסגולת האמת שהוא מסכים לעצמו מכל צד. דער רלבג ברענגט אז פשוט ער ברענגט בשעת ער ברענגט ראיות אויף אויף חידוש העולם אז דער וועלט איז נישט קיין קדמון, ברענגט ער פארשידענע ראיות, און זאגט ער צום סוף דארטן אז ער ברענגט עטליכע ראיות, וזה מסגולת האמת שהוא מסכים לעצמו מכל צד, יא פשוט אין דער פשטות וואס דאס מיינט איז, פאראן למשל אימיצער לערנט און אימיצער לערנט און האט א געוויסע עפעס ס'קען זיין אמאל פשוט אויף א נידעריגן אופן איינער וויל מחדש זיין א געוויסער געדאנק, ער האט זיך, ער וויל מחדש זיין געוויסע ענינים, במילא וואו ער קוקט, ער זוכט ראיות אויף דעם, און ער געפינט ראיות. אבער אויב ער וואלט נישט געטראכט וועגן דעם ענין, וועלן וועגן דעם סברה, וואלט דער רש י נישט ארויסגעבראכט דעם געדאנק וואס ער האט געטראכט. אז ער ליגט א גאנצע צייט אין דער סברה, וויל, ער האט געטראכט עפעס א חקירה און ער זוכט ראיות, און יעדע זאך וואס ער זעט, זעט ער יענעם ענין אין דעם. דאס איז אלץ ווייל, דאס איז, דאס איז נישט מסגולת האמת. ווי איך זאג, מסגולת האמת איז, אז אפילו אז ער טראכט נישט וועגן דעם, איז ער ער טראכט נישט וועגן יענע זאך, ער לערנט עפעס א רש י, ער לערנט עפעס א ענין, ער טראכט נישט וועגן יענעם ענין, און פון און פון אלע זייטן פון פון ער ליגט נישט אין דעם, און ער קומט צו צו דעם פון דארטן, פארוואס? ווייל דער ווייל דער פאקט איז אמת אבדזשעקטיוו, ס'איז א אבדזשעקטיוו אמת, אויב ס'איז ריכטיג, איז אפילו אז ער טראכט נישט וועגן דעם, איז דער זאך אליין, אז מען לערנט, אויב ס'אמת, אויב דער זאך איז א פאקט, אויב ס'איז א ענין, וועט עס ארויסקומען פון דער ענין אליין, מען דארף נישט זוכן דעם ענין. אזוי אויכעט אלוקות, מען דארף נישט האבן אז מען זאל אנקומען אז דער אייבערשטנ'ס אור דארף פאר מיר אנקומען. אויב ס'איז א אמת'ע זאך, אויב דאס איז דער פאקט, אויב דאס איז דער אמת, וועט עס ארויסקומען אויכעט אז מען טראכט נישט וועגן דעם, אפילו פון א זאך וואס איז אינגאנצן נישט דעם ענין. וואס וויל ארויסברענגען, אזוי ווי פשט וואס דער רלבג רעדט על פי פשטות, איז פאראן עימיצער וואס פון וואנעט ווייסט מען פון דעם ענין? ווי קען מען וויסן פון דעם ענין? און ווי וועט רש י ברענגען א ראיה צו דעם ענין? אויב איך ליג אין דעם קו המחשבה, און איך ליג אין דעם וואס איך זוך געפינען ראיות אויף דעם מהלך השכל מיינע, במילא וועל איך זען דעם ענין אומעטום ווייל איך ליג אין דעם, ווייל דער ענין, ווייל דער ענין לייכט ביי מיר. וויבאלד דער ענין לייכט ביי מיר, במילא זעה איך דאס. דאס איז נאכנישט קיין ראיה אז דער ענין איז, אז דער סברא איז א אמת'ער. בשעת איך טראכט נישט וועגן דעם, איך לערן גלאט איך איך ליג נישט אין דעם מהלך השכל, און איך לערן און דער רש י זאגט מיר עפעס א געוויסער יסוד וואס איך האב נישט איך האב נישט איך האב נישט געטראכט צוקומען צו דעם, איז דער דאס ווייזט אז דער ענין אליין איז א אמת'ער, במילא דארף מען נישט דארף מען נישט שטיין אין דעם בכדי צו זאגט.

דער איש יודע ציד האט געקענט מרמה זיין יצחק האט געפלעגט פרעגן וועגן די מעשר וואס האט ער נישט געקענט מאכן אז שם שמים שגור בפיו, די תירוץ איז אויב שם שמים שגור בפיו דארף מען האלטן ביי דעם אויב מען האלט נישט ביי דעם קען מען עס נישט נאכמאכן צוויי זאכן לעיסא בכדי ער האט נישט געהאלטן ביי שם שמים דאס איז נישט געווען א ענין אמיתי ביי אים ער האט געדארפט טראכטן חיובי שם שמים בשעת ער איז געלעגן אין עפעס אנדערש ער איז געלעגן אין האנטינג. האט ער יעמאלט נישט געטראכט וועגן שם שמים? איז דאס נישט געווען דארטן? אז מען האלט טאקע ביי שם, אויב אויב דו האלסט שם שמים שגור בפיו, דאס איז דיין מציאות, דארפסטו נישט טראכטן וועגן דעם אז ס'זאל דארטן זיין, אט דאס ביסטו. ממילא אפילו אז דו טראכסט נישט וועגן דעם, איז אלעמאל קומט ארויס שם שמים. אויב ס'איז נישט קיין אמת, איז וואו איז דא די זאך נאר אז איך טראכט בפועל וועגן דעם? אויב איך טראכט נישט בפועל וועגן דעם איז דאס נישטא. אין פנימיות, איך וויל זאגן, דאס איז מער א טיפערע ענין, וואס מיינט דאס דער ווארט דער אמת פון אלוקות? וואס מיינט דאס אלוקות איז אמת? וואס איז. עס איז א שטיקל געוויסע מער א טיפערע ענין אין דעם, מען זאגט די ווארט אז מען זאגט די ווארט אמת, אין חסידות ברענגט זיך דער ענין בכללות, פארהאן אסאך דרגות אין דעם וואס דער רבי רעדט דארט, די צוויי ענינים פון די בלי גבול פון אלוקות, אדער וואס ברענגט זיך ארויס די אמת'קייט פון אלוקות, אבער בכללות איז דער נקודה אין דעם אז פארהאן, זאגט, אין חסידות שטייט אז נהרות המכזבים אחת לשבע שנים ווערן אנגערופן נהר, עס איז נישט קיין מים חיים. מכזב הייסט אז ס'לייגט, די נהר לייגט, פארוואס לייגט עס? א זאך, ס'איז לכאורה דא א נהר דא, די נהר ס'פארהאן דא וואסער, וואסער פליסט ס'איז דאך דא א טייך, וואס הייסט אז די טייך לייגט? אויב אויב דא איז טאקע א טייך פארוואס איז היינט איז דאס יא דא און מארגען איז דאס נישטא? אויב ס'איז נפסק אחת לשבע שנים ס'איז נישט אלעמאל פארהאן איז א ראיה אז דאס דאס וואס איז דא איז דאס נאר צוליב סיבות מיוחדות. בעצם איז דאס נישט קיין טייך, בעצם איז דאס קרקע יבשה, באמת איז דאס טרוקענע ערד, נאר צוליב געוויסע סיבות, געוויסע תנאים איז דא פארהאן א טייך, איז דאס נישט באמת פארהאן, נישט דאס איז דער אמת'ע מציאות פון דער זאך, צוליב געוויסע תנאים און צוליב געוויסע סיבות אין א געוויסע צייט איז דא דער ענין, אז עמיצער ווערט נתעורר, זאגט א געוויסע זמן אין יאר ווערט ער נתעורר מיט א חסד, איז ער נישט באמת א איש החסד, בשעת ס'איז דא פארשידענע צדדיות'דיגע סיבות, און מצד דעם איז דא דער ענין, נישט וואס דאס איז דער מציאות באמת. איז על דרך זה אז מ'זאגט אז מציאות אמיתית הייסט א מציאות וואס איז נישט פארבונדן מיט קיין שום ער איז נישט פאראן צוליב געוויסע סיבות צוליב געוויסע סיבות און צוליב געוויסע תנאים דאס איז א מציאות אמיתית אויב אויב מ'זאגט אין מער אין אויב א געוויסע מציאות איז פאראן נאר א מציאות וואס איז פאראן נאר אין א געוויסער ציור דאס איז חסד דאס איז גבורה און וואו איז פאראן דער ענין החסד דארטן וואו ס'איז פאראן די תנאים דער ציור

ער איז פאראן בעצם, איז וואס ס'זאל נישט זיין אפילו א זאך וואס איז נישט מתאים לויט אים, וועט ער אויך ארויסקומען פון אים. אויב מ'וועט האבן א געוויסער מציאות וואס בכדי צו האבן א שייכות צו אים, דארף מען אנקומען אז מ'זאל אים מרגיש זיין. ער דארף דארטן זיין. דאס הייסט, איך בין א שטיין. א שטיין, וואס איז די גדרים פון די מציאות פון א שטיין? א חומר. א חומר איז נישט קיין כלי צו אלוקות, א חומר, אלוקות שטימט נישט מיט מיט מיט מיט א שטיקל חומר, דער אייבערשטער איז בלי גבול, דער אייבערשטער איז פשיטות, אבער דעם פשיטות איז בלי גבול קען ער אנקומען ביז צו א חומר, אבער א חומר זאל האבן א הכרה אין אלוקות דאס קען דאס קען נישט מצד דער חומר'ס זייט, אן דעם וואס אלוקות קומט אן צו אים, אז דער חומר זאל אויכעט מכיר זיין אז אלוקות אז דאס איז דער אמת דאס קען נישט זיין ווייל דער חומר איז א דער חומר איז א גשם, גשמיות איז נישט קיין כלי צו אלוקות, דאס איז אויב אלוקות באשט יעמאלט קומט אויס

בעצם אז אלוקות דארף זיין נישט מצד געוויסע אומשטענדן, איז אפילו מצד א שטיין, א שטיין אויכעט מאנט, פון דער שטיין'ס זייט אויכעט מאנט ארויס אז דער אייבישטער איז גוט. דאס איז דער אייבישטער איז גדול, דאס איז דער אייבישטער איז די גדלות פונעם אייבישטן. דאס איז דער אייבישטער איז גדול, דאס איז דאס איז מצד, מען דארף נישט האבען קיין תנאים. ס'איז נישטא, מען דארף שטיין אין אזא מין סארט פארם צו דערהערן דעם אייבערשטנ'ס גרויסקייט. אויב מען דארף שטיין אין א געוויסער פארם, מען דארף זיין איידל צו דערהערן דעם אייבערשטנ'ס גרויסקייט, מען דארף זיין עפעס א רוחניות צו דערהערן דעם אייבערשטנ'ס גרויסקייט, קומט אויס אז דאס אז דער אייבערשטער איז גדול איז נישט קיין אמת'ע זאך. אין די ווייל אין די אומשטענדן פון א רוחני איז דער אייבערשטער גדול, אבער אין די אומשטענדן פון א גשמי, מצד די מצד דער פלאץ פון א גשמי איז דער אייבערשטער נישט גדול. איז דאס איז דאס באמת אזוי? ס'איז נישט באמת אזוי, אין יענע אומשטענדן איז כך וכך, אין יענער צורה איז כך וכך, אבער אין א צווייטער צורה לאו דווקא אזוי. ביי דעם מענטש. הא? מיינסט דו ביי דעם מענטש? ביי דער מענטש, אויב מען זאגט ביי א געוויסער מענטש איז אזוי, איז דער ענין, דער, זיין ענין, נישט דאס איז נישט דער אמת, דאס איז דער אמת, אין זיין פלאץ איז כך וכך, דער אמת איז אז אט אזוי איז די זאך און אנדערש קען נישט זיין, אט אזוי איז דער אמת. ס'איז נישט אז צוליב געוויסע סיבות איז דאס אזוי. אמת מיינט אז דער זאך איז אזוי נישט מצד אן אנדער סיבה, ווייל דער זאך איז אזוי. דאס איז דער דאס ליגט דער ווארט פון אמת. נישט קיין דבר אמיתי הייסט אז דער אוודאי דער זאך איז פאראן, נישט ווייל דער זאך איז די אמת'ע זאך און ער דארף זיין, צוליב געוויסע אומשטענדן איז דער זאך אזוי. זאגט, דער טייך וואס איז וואס איז נפסק אחת לשבע שנים איז ער מכזב, ער לייקנט, פארוואס לייקנט ער? דו ביסט נישט באמת א טייך, והא ראיה, מארגן מארגן אינדערפרי ביסטו יבש, גוט, און מארגן אינדערפרי בין איך יבש אבער היינט בין איך א טייך, דאס הייסט ביסט נישט באמת א טייך, צוליב געוויסע סיבות ביסטו א טייך, ביסטו, דאס איז וואס דאס שטייט אין א צורה פון אז עס איז נישט קיין אמת'ע זאך. דאס איז צוליב א געוויסער סיבה, דאס איז נישט באמת א טייך. דאס וואס אלוקות איז דער בעסטער זאך, אויב מען דארף זיין א רוחני צו דערהערן אז דער אייבערשטער איז א גוטער זאך, און מצד וואס איז דער אייבערשטער גוט? מצד רוחניות, אבער מצד גשמיות איז ער נישט גוט, קומט דאך אויס אז דאס וואס ער איז גוט איז נישט באמת אזוי, אט דאס איז דער אמת, אין די אומשטענדן פון א רוחני איז אלוקות אמת, אבער די אומשטענדן ס'איז דא א צווייטער סוג מציאות, א גשמי, וואס איז דארטן? א גשמי האט מצד אים אנדערש, קומט דאך אויס אז דער אלוקות איז נישט דאס איז נישט דער אמת. אט אז אנדערש קען נישט זיין, אט אזוי איז די זאך. זאג, וואו איז די ראיה אז אלקות איז אמת, א מציאות וואס איז נישט פארבונדען מיט קיין שום ציור נישט וואס פאר א ציור עס וועט נאר זיין, אין אלקות וועט, זיין גליק וועט זיין, זיין פארבונדען מיטן אייבערשטן. זיין פרעזענט, דער גליק פון א גשמי איז זיין פארבונדען מיטן אייבערשטן, דער גליק פון א רוחני איז זיין פארבונדען מיטן אייבערשטן. פארוואס? ווייל דער אייבערשטער'ס גדלות, אט דאס איז דער אמת. אנדערש קען נישט זיין. אט אז. ער איז באמת גדול, ער איז באמת גרויס, ער איז באמת טוב, אויב ער איז באמת טוב וועט עס ארויס קומען פון אלע זייטן דעם ענין, דאס איז אמת מתאים לעצמו מכל צד, אן טראכטן וועגן דעם, אן זיין אזוי ווי יענער זאך, ס'איז נישטא אזוי ווי יענער זאך, ער האט נישט קיין ציור באמת, ער האט נישט קיין פארם ווי ער איז, און וואס נאר די מציאות וועט זיין וועט ער זיין אזוי. און וואו ברענגט זיך ארויס דעם ענין אז אלוקות איז אמת? אין דעם וואס ס'ווערט א צווייטע מציאות, ס'ווערט א נברא וואס איז נישט מתאים מיט אלוקות, פאראן אור אלוקי, דארטן פאראן תורה, פאראן מצוה, פאראן אור אלוקי, און אויך פאראן א מציאות וואס ער איז בכלל נישט מתאים אל האמת, א צווייטער מציאות, ער איז נישט מתאים, ער איז א זולת, ווי דער רבי זאגט דא, א צווייטער מציאות וואס איז נישט מתאים אל האמת, זיין שכל ארבעט קאפויער פון אלוקות, דער ער זאגט אין עוד מלבדו, און זיין שכל ארבעט פארקערט, גשמיות איז א גוטער זאך, און ער האט זיין מציאות, און ער קומט צו גיין צו א הכרה אז זיין גליק איז אלוקות. דאס ברענגט ארויס אז דער איינציגער אמת איז געטליכקייט, קיין אנדער, קיין, און אנדערש פון דעם קען נישט זיין, דאס איז די הגדרה פון אמת, אויב ס'קען זיין אנדערש, און דאס וואס ס'איז אזוי איז צוליב א געוויסער סיבה, איז דאס נישט אמת. א זאך וואס איז מצד א סיבה איז נישט, דאס הייסט נישט, ס'איז נישט באמת, ווייל דו ביסט נאר דא צוליב א געוויסער צדדית'דיגע זאך, נישט אז דו ביסט אמת. אויב דער זאך איז אמת מיינט אז ס'קען נישט זיין נישט ווי דער זאך, ס'קען נישט זיין אנדערש ווי דער זאך. אן הגבלות מיינט ללא הגבלות. אין אמת איז עס די זעלבע שורש. און דאס זאגט ער אז בדקות ער איז מחלק די צוויי ענינים. ער זאגט בלי גבול אליין מיינט אז דער זאך איז זייער שטארק. מען קען זאגן אז זאגן בלי גבול אליין דער זאך איז זייער א שטארקע זאך אבער ס'קען זיין אנדערש פון דער זאך.

דאס זאגט ער דא. און דאס איז א דקות'דיגע ענין, דאס איז בכל זאת די ווארט וואס ער רעדט דא. די נקודה וואס איך וויל ארויסברענגען דא איז, אז וואס איז דער מי, עס איז פארהאן צוויי זאכן. מען רעדט ברענגען אלוקות צו א זאך וואס איז נישט בהתאם מיט אלוקות. דאס איז די נקודה וואס מען רעדט דא. עס איז פארהאן א תחתון. וואס זאגט אלטער רבי אין תניא? אין וואס באשטייט דעם, וואס וויל דער אייבערשטער? נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. וואס איז דירה בתחתונים? תחתון שאין תחתון למטה ממנו. אראפטראגען אלוקות צו א זאך וואס איז נישט מתאים מיט אלוקות.

אז דער אייבערשטער איז אין סוף, א נברא איז נישט אין סוף, א נברא איז אז עס איז דא זיין מציאות, א עווען, ער האט זיין אייגענע מציאות, איז וואס איז די כוונה מען זאל אראפטראגען דעם מקור אין עוד מלבדו אז א נברא וואס איז אנדערש פון דעם זאל אויך וויסן וועגן דעם, וואס טוט זיך אויף מיט דעם, אט צוויי זאכן, ערשטענס מיט דעם ווערט נתגלה אז דער אייבערשטער איז בלי גבול, ביז אפילו א יש וואס איז נישט קיין כלי צו אים, אין אים אליין קומט אן דעם ענין. ער איז מער דארטן, און א צווייטער זאך איז א נישט וואס אלוקות קומט אן דארטן, אז א צווייטער מענטש, אן אנדער כאראקטער וואס איז נישט מתאים מיט אלוקות, זיין גליק, ער א צווייטער טאקע, זיין גליק איז, זיין הנאה איז, וויסן אז ס'איז דא געטליכקייט. פארוואס איז דאס זיין הנאה? ווייל אלוקות איז א אמת'ע זאך, במילא איז נישט שייכות אז ער איז שייך צו דער תחום צו א צווייטער תחום, ער האט נישט, ס'איז נישטא אין וועלכע חבורה דער אייבערשטער גייט, אט דאס איז דער אמת, אט דאס איז דער אמת, קען אנדערש נישט זיין, איז וואס ס'וועט נאר זיין וועט עס זיין, זיין חיות וועט זיין אלוקות, דאס איז א גרויסע, דאס איז דאך א גרעסערע אויפטו, אז די נבראים זאלן הנאה האבן פון דער הכרה אז ס'איז דא געטליכקייט, דאס איז נאך א גרעסערע אויפטו. דער רבי רעדט ערשט נאך עטליכע פרטים אין דעם, אבער ער זאגט גראדע אינטערעסאנט אין די סוגריים, ער זאגט ווייטער אזוי, נאך די, נאך דער פאראגראף, דא אין די סוגריים, ער זאגט אויך אויף דעם איז דא א דוגמא פון איש החסד, ער ברענגט א דוגמא, ער זאגט אזוי. פאראן וואס איז איש החסד, זיין רצון צו טון טוב מיט אנדערע מענטשן קומט ניט בלויז מחמת דער נויטווענדיקייט פון יענער וואס דארף אנקומען צו זיין פעולת הטוב, נאר אויך מצד זיין טבע. דער רבי וויל ארויסברענגן אויב א איש הטוב וואס ער וויל טון, זיין טבע איז ער האט ליב טון גוטס, ער האט ליב באטייליגן זיך, דאס איז זיין טבע, מצד זיין טבע, וויבאלד ער איז אן איש הטוב, מאנט זיך ביי אים פון דער נאטור צו משפיע זיין און מיטיב זיין. וואו געפינט מען געפינט ביי אברהם אבינו בשעת ער האט ניט געהאט קיין אורחים וועמען צו משפיע זיין חסדים האט ער דערפון געהאט צער וואס האט ער געהאט צער קיינער דארף נישט האבן קיינער האט נישט קיין צרכים נישטא קיין עני דארף מען זיין זייער צופרידן אבער ער האט זיין ער האט געהאט אן urge געבן ער האט ליב געהאט געבן פשוט ער האט ליב געהאט געבן נאר ער האט נישט געהאט א מענטש האט ליב עפעס און ער קען עס נישט ער קען עס נישט ממלא זיין איז דאס גורם צער? למעלה. ער וועט זאגן די נמשל, ער וועט באלד זאגן די נמשל. דאס זאל זאגן די נמשל. זאגט ווייל זייענדיג בעצם א איש החסד, האט זיך ביי אים געפאדערט מצד זיין טבע, ער זאל טון גוט, און דעריבער איז כש ז זאגט ער אזוי, כשם ווי דער גילוי פון זיין טבע בהשפעת הטוב האט אים פארשאפט תענוג, אזוי אזוי האט דער העדר ההשפעה פון זיין מידת החסד גורם געווען צער. אקעי. איצטער אזוי, וואס וויל, פארוואס גיט ער טוב? א מענטש האט ליב געבן.

האט ליב משפיע זיין טוב בשעת יענער, ס'איז דא א חילוק אויב יענער יענער איז מקבל דער השפעה און ער איז צופרידן, מ'האט אים מחיה געווען אז ער האט ער האט מקבל געווען די השפעה בטוב, הייסט ער איז צופרידן אז מ'האט אים געגעבן דער זאך, מ'האט אים מחיה געווען, ער איז צופרידן מיט דעם וואס ער האט געקראגן, בשעת דער מקבל איז צופרידן מיט דעם השפעה, דאס פארשאפט אן אנדער סארט תענוג ביים משפיע, וואס דער עצם השפעה גיט עס נישט. איינער א פאר רעדט צו להאניק האט ער אן עולם און ער רעדט און זיי הערן וואס איז שלעכט ניין אויב זיי זענען צופרידען מיט דעם וואס זיי האבן געהערט די צופרידענקייט זייערע פון דעם וואס זיי האבן מקבל געווען דאס איז א טיפערע תענוג פון דעם וואס ער האט געקענט רעדן וואס איז דאס וואס זיי זענען צופרידען האט צו טון מיט דעם מיט זיין תענוג פארוואס וויל ער בכלל משפיע זיין חסד ער האט ליב משפיע זיין איינער האט ער האט ליב עסן איז האט ער הנאה פון דעם וואס ער האט ליב. איינער האט ליב צו משפיע זיין, האסט משפיע געווען, פארוואס איז דער עיקר, דער טיף, א טיפערע תענוג איז אז זיי זענען צופרידען מיט דעם וואס זיי האבן געקראגען, אז זיי זענען אזוי צופרידען, מען האט זיי מחיה געווען, דאס וואס זיי זענען צופרידען, דאס פארשאפט אים א טיפערע תענוג פון זיין אייגענע השפעה. דאס וואס יענער, וואס יענער איז מסכים צו מיר, איז נוגע טיפער אין דער מענטשן פון דעם וואס איך קום אן צו יענעם, דאס וויל דער רבי ארויסברענגען. דער עליון אנקומען אין תחתון איז איין ענין. דאס איז אבער עס קומט נישט צו דעם אז דער צווייטער מצד אים ער איך שטים מיט אים ער איז מסכים ער איז מסכים אויף וואס אויף וואס ער איז אויכעט מסכים דערצו זיין הסכמה איז נאך גרעסער דער משפיע האט א טיפערע תענוג אז דער מקבל איז מסכים מיט דער השפעה נישט אז זיין אז זיין ענין קומט אן ביז צו דער מקבל דער מקבל איז צופרידען מיט דער השפעה דאס איז א מעלה העכער.

דער יש איז בלי גבול ווייט פון אייבערשטן און זיין טוב דעם אייבערשטנס חיות ואתה מחיה את כולם דער אייבערשטער איז בלי גבול זיין טוב איז אן א ברעג עס קומט נישט צו דעם אז די אז די נבראים זענען מכיר זיי אנערקענען דער טוב פון דער השפעה דאס איז א אז דער נברא איז מ א שטייט טאקע דער חובות הלבבות איז דער דער איינע פון וואס די יסודות עיקרים איז הכרת הטוב אזוי ברענגט איינע פון די יסודות עיקרים אין ביי אידישקייט איז דער מושג פון הכרת הטוב, ווי דער רבי רעדט אז דער עצם זאך אז דער אייבערשטער איז משפיע צו אלעמען להיטיב לברואיו, דאס איז אין טבע הטוב להיטיב. דער עיקר תענוג איז נישט דאס וואס אלע קריגן ואתה מחיה את כולם, אז די נבראים אנערקענען אז דער אייבערשטער איז גוט, אז דער אייבערשטער איז זיי משפיע, און זיי זענען, זיי לעבן זיך אפ מיט דער השפעה. דעם ענין, דאס איז מערער נאך א טיפערע תענוג למעלה ווי דעם ענין, ווי דער עצם ענין פון השפעת הטוב. און ס'שטייט, ס'שטייט טאקע אז עפ ס. אז אז אויב אז דאס איז מעורר מער השפעה, דעם ענין פון די דער וואס דער תחתון איז איז מכיר טובה, ער דערהערט די גוטסקייט, דאס איז נאך מעורר טיפערע, א טיפערע ענין און דאס מעורר מער השפעה. איז דאס די נקודה וואס דער רבי וויל ארויסברענגען דא. ס'איז פאראן וואס אין די סיבות וואס פארוואס דער אייבערשטער האט באשאפן דער וועלט איז פאראן דאס אז זיין ענין זאל אנקומען אומעדום, דערנאך איז פאראן נישט וואס זיין ענין זאל אנקומען אומעדום, אז א צווייטער זאל זיך אפלעבן מיט'ן אייבערשטן, יכירו גדולתו.

זאגט אזוי. דער רבי האט דאס געזאגט דער ענין דער רבי דער ענין דא וואס די צוויי האט דער רבי גערעדט שבעה עשר בתמוז שבת שבעה עשר בתמוז נדחה דעם פונקט דעם ענין

אויב דאס איז נישט גענוג וואס ער איז מיטיב, לכאורה דער אייבערשטער וויל געבן גוט, האט ער האט ער משי מהווה געווען א וועלט, לייגט צו נאך, און זיי זאלן מכיר זיין זיין גרעסקייט, וואס איז דאס נוגע? זאגסט טבע הטוב להיטיב, וואס איז נוגע יכירו גדולתו? טבע הטוב להיטיב, געענדיגט, דער אייבערשטער האט ליב געבן, א טוב וויל וויל באטייליגן זיך מיט זיין טוב, דאס איז נישט גענוג, זיי זאלן אנערקענען די גרעסקייט זיינע, דאס שטימט אז זיי זאלן מסכים זיין מיט דער השפעה, דאס איז יכירו גדולתו.

די כוונה איז ער זאל וויסן אז דער אייבערשטער דאס איז לאו דווקא וועט ער זיין צופרידן מיט דעם ידיעה אפילו בעל כרחו איז דאס איז וואס איז די כוונה פון דישתמודעון ליה שיהיה גילוי אלוקותו יתברך דער אייבערשטער זאל נתגלה ווערן דערנאך זאגט ער ווייטער נאך די נאך די סוגריים אבל ענינו של המקבל צי דאס צי אלוקות שטימט מיט זיין ענין צי דאס שטימט מיט זיין אינטערעסן צו ער וויל דאס, רצוני, וכו', דא זאגט ער ווייטער דאס ער גייט נישט איין אין פרטים, בכלל, צו דער תחתון איז מסכים מיט דעם, דאס איז נישט נוגע בכלל. אלוקות איז בלי גבול, אלוקות קומט אן אומעדום, צו דער תחתון האט הנאה פון אים, וואס איז דאס נוגע צו אים? משא"כ הכוונה להיטיב לברואיו ויכירו, דאס איז די כוונה שהנבראים, זיי זאלן יכירו את גדולתו יתברך ויזכו להיות מרכבה, וכו'. אז זייער מציאות, אז זיי זאלן נזדכך ווערן, דאס איז אים נוגע. נישט אז ער זאל אנקומען אומעדום, אז זיי זאלן מזוכך ווערן, איז מיר נישט נוגע אז ער זאל אנקומען, אז זייער מציאות זאל זיך ווייטן, ער זאגט אין א רב, איז מיר נישט נוגע אז ער זאל משפיע זיין, איז מיר נוגע אז דער תלמיד זאל ווערן א מענטש, אים אינטערעסירט נישט אז ער זאל אנקומען דארטן, איינער וואס ער וויל ער גיט ער רעדט ווייל ער האט ליב ער וויל משפיע זיין, ער קען נישט איינהאלטן די זאכן אין זיך, ער וויל משפיע זיין, קען זיין אין קו הטוב איכות, ער האט ליב טיילן זיך, דער אייבערשטער וויל נישט נאר אז ער זאל זיין אומעדום, אז דער תחתון אז א מענטש אז דער נברא זאל זיין א מענטש.

אקעי, מ'וועט ממשיך זיין דעם דעם. אה? א וואס? דאס אוודאי אז, אבער ער זאל זיין צופרידן אז דער אייבערשטער דאס איז די הוא הנותן לך כח לעשות חיל.

ביקאז דעט איטס נוגע דעט די תחתון טו ריעלייז דעט היז גוט די אייבישטער קען דיר און נאט דעט דער תחתון איז געווען צופרידן